רבותי רבותי, עס איז ראש חודש אלול, שבת, ראש חודש, פרשת ראה. אונז האלטן ביי די דריטע פון די ז' דנחמתא וואס הייבט זיך אן עניה סוערה, אפילו אז לויט די מנהג פון די רמ"א, ווען ס'פאלט שבת ראש חודש זאגט מען נישט עניה סוערה, מען זאגט השמים כסאי, און ס'שטייט די סברא ווייל השמים כסאי רעדט זיך אויכעט פון נחמה ממילא ס'איז אינטערטשעינדזשעבל. בכל זאת איז ווייל אונז האבן געמאכט אביסל א סדר א קביעות צו רעדן פון די ענינים וואס מען קען אריין לערנען אין די הפטורה אין די נחמה, וויבאלד אונז דארפן א נחמה, וויבאלד אונז וואס אונז טוען למעשה מען טראכט פון חודש אלול פון די ענין פון תשובה וואס אונז האבן געהאלטן. עס האט א גרויסע שייכות מיט די ענין פון נחמה, און איך וועל אביסל מער בעסער מסביר זיין היינט אפילו. ס'הייסט אז תשובה קוקן אונז געווענליך אן ווי א תביעה, ווי עפעס א מדת הדין, עפעס א, מען דארף תשובה טון, און מען דארף עס באמת אסאך בעסער ליינען צווישן פון די פערספעקטיוו, פון די גלעזער פון די שבעה דנחמתא וואס אונז הייבן אן צו מאכן א נחמה, וואס אונז הייבן אן צו אביסל פיקסן, אביסל צו ווייזן אז אזוי ווי אונז האבן גערעדט אז ס'איז דא א עומק, ס'איז דא א מסתרים וואס איז אונטער די אלע חורבנות, ס'הייסט בתוך די אלע חורבנות, בתוך די אלע אבילות, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה, אין דעם מתאבל איז דא עפעס א נחמה, איז דא עפעס א געוואלדיגע אור. און פארשטייט זיך ס'איז אויך די פרשת השבוע, מ'מוז אלעמאל אריינלערנען אין דעם. ס'איז דא א ווארט וואס זאגט אז ווען דו לערנסט תורה לשמה איז דא אזא סימן ס'שטייט פון כ'ווייס מ'זאגט פון חתם סופר צו פון אנדערע ווען מ'לערנט תורה לשמה איז א סימן צו דעם איז אז מ'לערנט ס'איז דא א ענין וואס א מענטש לערנט למשל א סוגיא פון ישיבה ער לערנט עפעס א געוויסע ענין בעיון און ס'קומט די די פרשה אדער די די מועד צו די זמן און ס'פאלט אים אויס די זעלבע זאך ס'הייסט למשל ער לערנט בבא בתרא און פונקט קומט ער צו לערנען פרשת כי תצא, ס'הייסט וואס רעדט זיך פון ענין פון די מסכתא, איז א סימן כאילו אז ער לערנט תורה לשמה. און איך וויל עס אביסל מסביר זיין, איך וויל עס מסייג זיין. און מען פרעגט אויף דעם א קשיא, למשל מען פרעגט אויף דעם א קשיא, ס'איז עפעס א חכמה, מען דארף דאך רעכענען די פראבעביליטי, ס'איז דאך דא א געוויסע א געוויסע, אונז האבן אמאל, איינע פון אונזערע גרופס האבן אונז אמאל גערעכנט די חשבון, עס איז דא למשל פֿיר און פֿופֿציק וואכן אין א יאר, און עס איז דא למשל הונדרעט סוגיות אדער טויזנט סוגיות, איינע פון צען מאל קומט אויס לפי השכל, אפילו אויב מ'זאל נישט לערנען תורה לשמה, על פי דרך הטבע דארף אויסקומען אז מ'זאל, אז ס'זאל אנקומען עפעס א ענין פון די פרשה אין די, למשל די פרשה אין די מועד די זעלבע זאך, אדער די פרשה אין אפילו א יעדע סוגיא וואס א מענטש וועט לערנען, וויבאלד ס'איז אלעס דאך קאנעקטעד למעשה, ס'איז אביסל גרינג, און בפרט מענטשן וואס זענען.

אין אנדערע ווערטער לערנען תורה לשמה איז די זעלבע זאך לויט דער בעל שם טוב ווי לערנען תורה על מנת לעשות אדער אדעתא דנפשיה איז א נוסח פון חבד. מען דארף לערנען תורה אויף א וועג וואס וואס עס שטייט אין די תורה וואס איז דא דבר השם זה הלכה עס שטייט אין די תורה איז נישט עפעס א מעשה שהיה איז נישט עפעס א אידעלאגיע נישט עפעס א דאגמע אזוי ככה, כזה ראה וקדש, ס'איז עפעס א זאך וואס איז א הוראה, ס'איז א וועג וואס העלפט דיך, ס'איז א אזא געוויסע מעפ, א געוויסע וועיז, א געוויסע עצות, געוויסע הדרכות, זאכן וואס זענען נוגע צו אונז. איז ממילא איז דאך מורא'דיג פשוט, אויב איינער לערנט תורה לשמה, אין אנדערע ווערטער, ס'דא צוויי וועגן פון לערנען תורה, ס'איז דא א אירעלעווענט וועג און א רעלעווענט וועג. איינער וואס לערנט תורה וואס איז אירעלעווענט, ער לערנט כאילו, וואס מ'קען רופן אזויווי אבדזשעקטיוו תורה, תורה על דעת, על דעת התורה עצמה. ער לערנט תורה, ער לערנט לערנט זיך פרשת ראה, ער זאל עוסק זיין אין די סוגיות וואס שטייען אין פרשת ראה, אין שחוטי חוץ, אין עבודה זרה, אין אבד תאבדון, אין פארשידענע נוסחאות און ענינים, נישט קיין שייכות מיט גארנישט, ער לעבט בכלל נישט אין אין ארץ ישראל, ער האט בכלל נישט קיין נסיון פון שחוטי חוץ, בכלל נישט נוגע די גאנצע זאך, ס'איז דרוש וקבל שכר אין די וועלט אריין. אויב איינער לערנט תורה לשמה, דהיינו ער לערנט תורה אדעתא דנפשיה, ער לערנט תורה, וואס עס גייט אים בכלל נישט אן די אין א געוויסע זין, עס גייט אים בכלל נישט אן דאס, עס איז אמאל געווען א מעשה, עס איז עפעס א אידעלאגיע, עפעס א הלכה, טעארעטיש דארף עס זיין אזוי די הלכה, עס גייט אים אן תורה לשמה, ער וויל די תורה זאל אים עפעס ברענגען, אדער אויב מען קען זאגן אויף א אנדערע נוסח, תורה לשמה, לשם ה', לשם די שכינה, ער וויל די תורה זאל אים מקרב זיין צו גאט, ער וויל די תורה זאל אים עפעס אויפטון, צו מקרב זיין צו גאט, צו סתם א עצה אין.

פון טרעפן א תירוץ פאר די שאלה, ווייל נישט איז דאך נישט אינטערעסאנט איז דאך נישט תורה לשמה. און ממילא איז דאך פשוט אז אויב איינער לערנט תורה לשמה, איז ווי ער לערנט, דאס איז דאך די אמת'דיגע זאך, ווי ער לערנט, ער וועט מוזן אנקומען צו די זעלבע פלאץ, און ס'איז בהכרח אזוי, ס'הייסט, ס'איז נישט אפילו נאר ווייל איך אזוי ווי איך זאג, מיר גייען נאך איין סטעפ טיפער, נישט נאר אזוי ווי איך זאג, ווייל ער לערנט און ער זוכט אלעמאל וואס איז רעלעווענט צו אים און ממילא ווי ער וועט לערנען וועט ער טרעפן וואס איז רעלעווענט און דאס איז א סימן אז ער לערנט באופן וואס איז רעלעווענט באופן וואס איז תורת חיים באופן וואס איז תורה לשמה נאר נאך מער פון דעם ס'איז דא אין דעם א אפילו א געוויסע עומק א געוויסע תוקף פון די עצם ליגן אין לערנען פון די עצם לערנען וואס ער לערנט דהיינו איינער וואס ער לערנט תורה שלא אדעתא דנפשיה מ'קען עס אנרופן אבזשעקטיוו נישט סאבזשעקטיוו נישט וואס איז אויף נוגע צו אים. איז אלעמאל איז ער למעשה ווייט פון די תורה. מען קען זען ס'איז ס'איז בדוק ומנוסה אז די מענטשן וואס זיי לערנען מער באופן מנותק, דאס הייסט ס'איז דא אויף דעם אסאך מדריגות, און נאך נישט נישט כ'מיין נישט צו האקן אויף גארנישט ווייל אסאך מאל א מענטש וואס לערנט א זאך לכאורה זעט עס נישט אויס אפילו ס'איז יא דרוש וקבל שכר איז דער טייטש אין די דרשה וואס ער לערנט אפילו ווען ס'איז לויט זיין הלכה'ס נישט נוגע למעשה האט ער א געוויסע ארט דאס דער טייטש שכר שכר דער טייטש שכר מצוה מצוה האט א געוויסע ארט א געוויסע דביקות און ממילא ס'מוז נישט זיין ממש אזוי אבער די מענטשן למשל ווער זיך רופט געווענליך אזוי א פראפעסער. סאו ער לערנט תורה שלא על מנת שלא לשמה, ער לערנט תורה לשם כ'ווייס אבדזשעקטיוולי. איז קענסטו זעהן למעשה וואס איז די חילוק פון די מענטש ווען ער גייט שלאפן שטערט זיך אים נישט די תורה אזוי ווי איינער איז א מעקעניק און ער פיקסט קארס ער גייט שלאפן ער גייט שלאפן האט ער גארנישט מיט די תקע איינגעלייגט די זעלבע דער לערנט תורה ס'איז זיין דזשאב ס'איז א דעי דזשאב אזא איינער וואס לערנט תורה, מילא אזא מענטש, און ער לערנט שפעטער קומט, ער האט געלערנט אינדערפרי בבא בתרא, און ביינאכט קומט חנוכה און ער לערנט הלכות חנוכה, בסדר, פריער האט מען געדארפט לערנען בבא בתרא, יעצט דארף מען לערנען חנוכה, עס איז נישט דא עפעס א זאך, ער איז נישט סטאק אין דעם אז מ'זאל עס מוזן מקשר זיין. איינער וואס לערנט תורה לשמה, דהיינו ער לערנט תורה אדעתא דנפשיה, דהיינו ער לערנט תורה, וואס איז עס טאטשט אים אמת'דיג ער לערנט עס מ'קען זאגן סאבדזשעקטיוולי אויף זיין וועג דעמאלטס אז ער קומט בכלל ביינאכט און לערנט חנוכה קומט ער עס גייט אים נישט אריין אין קאפ בכלל די חלק אויף וויפיל ס'איז נישט נוגע צו אים וואס ער וואס ער טוט אין דעם וואס ער טוט אין דעם אינדערפרי וואס וואס ס'גייט אים אמת'דיג אן ווייל ער איז פשוט סטאק ער האט אזא געוויסע קביעות אין די תורה דאס הייסט תורתך קבע ער האט א ער איז סטאק ער האט א לאק אויף די תורה אזוי ווי אמאל איז דא ס'איז דא אזא מין זאך למשל אין אז ס'דא א מיסל, איך זאג א משל, אז ס'דא א מיסל און די מיסל אזוי ווי מען דארף ער דארף אנקומען צו א געוויסע מטרה, און ס'דא אזא מין סטעפ וואס הייסט ער האט באקומען לאק, ער האט געלאקט, אז למשל איך וויל טרעקן עפעס איינער אויף עפעס א סקרין, איך וויל טרעקן א קאר וואס פארט ארום, איז איך זוך, קודם כל זוך איך למשל מיט מיינע אויגן צו מיט א סאפטווער, איך זוך ווי איז די זאך וואס איך זוך, נאכדעם האב איך א לאק, איך כאפ עס אן, איך קען מאכן אזא סירקל ארום דעם, און איך, יעצט ווי ס'פארט. איך בלייב דארט, איך בלייב דארט, נישט קיין נפקא מינה. ווייל תורה לשמה איז טייטש איינער האט א לאק אויף די תורה, ער האט א לאק אויף די ווארט תורה, אויף די איין ווארט לשמה, אויף די זאכן וואס איז עכט, וואס עס טאטשט אים פון דכדוכה של נפש ביז רום שמים, דאס טאטשט אים. און יעצט, ס'געט נישט קיין שום נפקא מינה, תורה קען פארן דא, ס'קען פארן דארט, ס'קען גיין צו הלכות חנוכה, ס'קען זיין ראש חודש אלול, ס'קען זיין ראש חודש כסלו, ס'האט נישט קיין שום נפקא מינה, ווייל זיין לאק, זיין יחוד אין די תורה, דאס וואס זיין שכל איז מיוחד אין די תורה, ס'גייט נישט ארויס. ס'איז אלעמאל דארט, און וואו ס'וועט נאר גיין וועט ער טרעפן ווי אזוי ס'איז מוסיף די זאך וואס ער לערנט אין די אין די זאך וואס ער איז לאקט אויף אין די זאך וואס הייסט ער לערנט תורה לשמה. איז דאס איז א הקדמה דא וואס איך וויל זאגן, איז האבן מיר עוסק געווען די וואך אין א געוויסע סוגיא, און וויבאלד אז מיר האבן עוסק געווען אזוי שטארק אין די סוגיא מוז מען אריין לערנען אלעס, איך וויל זאל לערנען וועגן תשובה, איך וויל לערנען וועגן פרשת ראה, און מ'וועט זען ווי ס'איז מען מוז עס פארשטיין, מען מוז עס, מען מוז עס אריינלערנען, מען מוז עס פארשטיין אין די, אין די זעלבע וועג. איז לאמיר אנהייבן ערגעץ. וואו גייט מען אנהייבן? כ'וויל אנהייבן פון די פרשת ראה. און איך האב געפרעגט די קשיא, אזוי די שוועריקייט וואס איז דא אין דעם. פרשת ראה באופן הכי כללי, עס איז די פרשה פון וואס איך האב געזאגט שחוטי חוץ, און למעשה אלע ענינים פון די פרשה איז כמעט, חוץ פון אביסל אין די אנהייב, אלע ענינים פון די פרשה, אויב מען וויל זאגן איין ווארט באופן כללי פון די גאנצע פרשה, דהיינו פון די פרשיות אין ספר דברים וואס זענען אריינגעלייגט אין פרשת ראה חוץ פון א חלק, נישט איך רעד נישט פון הלכות צדקה אדער הלכות שמיטה אדער הלכות מאכלות אסירות וואס איז נישט ממש די זעלבע נקודה, אבער די גרויסע נקודה די גרויסע חידוש אין פרשת ראה על גבי פריערדיגע פרשות על גבי אנדערע פרשות איז, אז וואס מען טוט, למשל איז דא א דא א זאך פון קרבנות, פארדעם איז געווען אזוי ווי ער זאגט אין פרשת ראה איש כל הישר בעיניו, ווי האט איינער געטון קרבנות ווי עס האט זיך אים געפאלט, ס'הייסט ס'איז געווען א זאך וואס הייסט היתר הבמות, ווי א איד האט זיך געכאפט א התעוררות, האט זיך אויפגעשטעלט א במה, מקריב געווען א קרבן, ס'איז געווען געוואלדיג. שפעטער איז דא א זאך מ'איז אנגעקומען צו מנוחה ונחלה, אז לא באתם עד עתה אל המנוחה ואל הנחלה, און יעצט זאגט משה רבינו פון יעצט און ווייטער פון מ'איז אנגעקומען צו דעם מקום אשר יבחר, יעצט מער, השמר לך פן תעלה עולותיך בכל מקום אשר תבחר, יא, נישט די פלאץ וואס דו תבחר, נאר די פלאץ וואס יבחר, וואס די אייבערשטער איז בוחר. און די זעלבע זאך, ווילסט דיך נישט טוהן הישר בעיניו, איש הישר בעיניו, ווי ס'געפאלט דיך פאלט דיך איין זאלסט טוהן א וואונדער, די פלאץ וואו ס'איז וואו דו וואוינסט זאלסטו מאכן א מזבח, מקריב זיין א קרבן, אזוי ווי מ'האט געטוהן ביז יעצט, מ'דארף כאפן פאר טויזנט יאר אדער פאר מער, האט מען אזוי געטוהן פון די אבות ביז משה און שמואל, אלע מענטשן וואס זענען בשעת נישט געווען קיין. היתר הבמות, ס'איז א מחלוקת אין תנאים פונקטליך וועלכע תקופות אבער באופן כללי די גאנצע תקופה ביז ס'איז געווען א בית המקדש איז געווען היתר הבמות, ס'איז געווען מ'האט געקענט טון וואס מען וויל און מיטאמאל מ'איז אנגעקומען צו די מנוחה ונחלה א נייע חוק א נייע חוק טוה נישט די שרעקליכע עבירה לא תוכל לזבוח עס האט נישט נישט נאר די קרבן שום קרבן נישט די קרבן פסח נישט די קרבן מעשר נישט די בכור קיין שום זאך זאלסטו נישט טון שום זאך וואס איז א קרבן טארסטו נישט טון נאר במקום

און דאס איז דאס איז די קשיא, אין אנדערע ווערטער, ס'זעט אויס אז די גאנצע פרשה, און מ'קען אפילו אריינלייגן די הלכות כשרות, ס'איז נאך הלכות וואס שטייען אין די פרשה, די גאנצע פרשה לייגט אריין גאר א גרויסע זאך, א זאך וואס איז גרעסער פון, וואס זאל מען זאגן, גרעסער פון גבול, ס'איז גרעסער פון, עבודת השם, די אייבערשטער, אזוי ווי די אייבערשטער האט אליינס געזאגט אין ספר שמות, אין פרשת יתרו משפטים, בכל מקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך, און דער פסוק איז נישט בטל געווארן, אפילו עס איז בטל געווארן די הלכה אז מ'קען מאכן א. קרבן בכל מקום, ס'איז נישט בטל געווארן די מציאות, די אייבערשטער איז נישט אוועקגעגאנגען פון אלע מקום, כל מקום אשר אזכיר את שמי איז נאך אלץ אמת, איבעראל ווי עס איז נישט קיין נפקא מינה, עס דארף נישט זיין אין א געוויסע פלאץ, עס דארף נישט זיין אין א געוויסע צייט, און דא איז געווארן א נייע א נייע צמצום א נייע הלכה א נייע צמצום אזוי ווי א הלכה, נאר אזוי ווער עס טוט אנדערש פסול, ווער עס טוט אנדערש איז נישט נישט דאס האט ער געמיינט, עס איז כמעט אזוי ווי עבודה זרה לויט ווי עס קומט אויס אין די פרשה, עס איז כמעט עבודה זרה. מען דארף באמערקן די ערשטע זאך אז ס'איז נישט אינגאנצן אזוי, דהיינו, מען האט מתיר געווען בתוך כדי וואס מען האט גע'אסר'ט שחוטי חוץ האט מען מתיר געווען בשר תאוה, מען זאגט כי ירחק ממך המקום כי ירחיב ה' את גבולך, וואס זאלסטו טון? זאלסט טאקע די קדשים, די קדשים זאלסטו ברענגען אין בית המקדש אין מקום אשר יבחר, אבער די שחיטת חולין, חולין איז פארקערט איז געווארן א היתר, ביז יעצט איז געווען קען נאר זיין חולין, נאך זיין חולין אלץ א שלמים, נישט געווען אזא זאך שחיטת חולין. יעצט איז געווארן א חידוש אז ס'דא אזא זאך שחיטת חולין, און די שחיטה האט זיין אייגענע הלכות וויאזוי מ'דארף עס שעכטן, מ'לערנט עס ארויס פון וזבחת, און ס'האט אייגענע הלכות אז די דם טאר מען נישט עסן, דהיינו הגם אז די דם לעולם די דם פון קדשים דארף מען נישט לייגן אויפן מזבח, ממילא פארשטייט מען טאר מען עס נישט עסן, אבער אפילו די חולין וואס מ'מאכט אין מקום מרוחק, די דם און די חלב אויך, וואס שטייט נישט דא למעשה אבער אויך די חלב טאר מען נישט עסן, דאס הייסט ס'בלייבט אין דעם א געוויסע קדושה, דאס איז מען דארף וויסן אז דאס איז די צווייטע צד, ס'הייסט נישט די פשט אז ווען אונז זאגן אז דווקא במקום אשר יבחר און פשט מיט נתרוקנו כל המקומות מזאת משם שמים און ס'איז געבליבן שם שמים נאר איין פלאץ, ניין, פונקט פארקערט, ס'איז געבליבן אפילו א נייע היתר, אין אנדערע ווערטער מען דארף נישט בכלל מאכן א קרבן כדי ס'זאל זיין א געוויסע שם שמים אויף די זבח פון וזבחת מבקרך ומצאנך אשר נתן ה' לך, מ'קען נאך מ'קען עס מאכן מיט א שחיטת חולין, נאר דאס ספעציפיש ספעציעלע זאך וואס הייסט א שחיטת קדשים דאס זאלסטו נישט מאכן בכל מקום. דאס איז למעשה א שוועריקייט און נאך אלעס איז בלייבט א שוועריקייט וואס איז די פשט פון אזא סארט זאך וויאזוי וויאזוי וואס העלפט אונז אזא סארט זאך. אז איך וויל גיין מיט דעם פון דעם צו די הפטורה אונז האבן גערעדט וועגן דעם שוין לעצטע יאר אויף על דרך זה. די הפטורה וואס פון עניה סוערה וואס איז די הפטורה פון פרשת ראה באופן כללי שטייט ושמתי כדכד שמשותיך ושעריך לאבני אקדח וכל גבולך לאבני חפץ און מ'קוקט ווייטער זעהסט עס שטייט כל כלי יוצר עליך לא יצלח און עס שטייט ווייטער א ענין פון הוי כל צמא לכו למים איך וויל אבער מסביר זיין אביסל אנדערע ווערטער וואס אונז זאגן דא איז אזוי ס'דא גבולים

אונז לעבן אין א מורא'דיגע מוגבל'דיגע וועלט, אונז מאכן זיך כאילו עס איז נישט מוגבל, אבער עס איז מורא'דיג מוגבל, א מענטש, איך מיין אז דאס איז א זאך וואס רוב מענטשן כאפן נישט ווי שטארק מוגבל זיי זענען, ווי ווייניג א מענטש קען טון, און ווען ער זאגט אז ווי ווייניג א מענטש קען טון, נישט פשט אז ער ווייסט נישט מער, ער ווייסט דאך יא מער, איך וואלט געוואלט קענען פליען, אבער איך קען נישט פליען, איך וואלט געוואלט קענען זיין אין אלע פלעצער אויף איינמאל, איך וויל לערנען אלע מסכתות אויף איינמאל, אבער איך קען נישט, איך קען קוים לערנען איין מסכת אויף איינמאל. כ'וואלט געוואלט פארשטיין אלעס, איך קען קוים פארשטיין צוויי און האלב זאכן, כ'וואלט געוואלט א גאנצע צייט לערנען, א גאנצע צייט אויך דאווענען, א גאנצע צייט ארבעטן און מאכן, זיין א גביר, מען קען נישט אלעס, מען דארף דאס טשוזן אביסל וועלכע מען וויל. איז די אנדערע ווערטער, מען דארף אמת'דיג אנהייבן אביסל פארקערט, מען וועט אנהייבן פארקערט און מען וועט זאגן אז ס'איז דא אסאך גבולים אויף די וועלט, ס'איז דא אסאך גבולים אויף די וועלט, יעצט קומט אין די תורה אויפן טבעי, און דאס איז די אמת, מען דארף דאך נישט הערן ווען מען רעדט וועגן די גאנצע שמועס, די אמת איז דאך אז נישט די תורה האט געקומען און מחדש געווען גבולים, ס'איז למעשה פארקערט די מעשה, די מענטשן לעבן, מענטשן בדרך הטבע, מענטשן, ווי א מענטש ווערט געבאשאפן, לעבט ער אין גבול, היינט איז ער אין כיתה א', נעקסט אין כיתה ב', שפעטער גייט ער אין כיתה ג', וכו' וכו', אלע מיני סארט גבולים, ס'איז נישט. ס'איז צייט אריינצוגיין ווי פיל און צו אביסל מתאר זיין ווי מענטשן זענען אזוי מוגבל און אמאל כאפן זיי נישט א מענטש מיינט אז ער איז אלעס ער מיינט אז ער איז א גאט ער מיינט אז ער קען זיין איבעראל ער קען נישט סאו פאומו יא פיער אוו מיסינג אוט פיער אוו מיסינג אוט איז איז איז א זאך וואס איז נובע פון דעם אז א מענטש איז נישט מכיר גענוג אין דעם אז ער איז א מוגבל איך וואלט געוואלט זיין דא יא מ'זאגט מ'קען נישט טאנצן אויף אלע חתונות אין איין נאכט איך וואלט געוואלט טאנצן אויף אלע חתונות און יעדע מענטש האט אזא רצון נאכדעם, יעדן טאג ווערט ער, א גרויסער חלק פון די אבילות וואס אונז רעדן כל המתאבל איז דאס אז ער כאפט, איך קען נישט, איך וואלט געוואלט האבן תורה וגדולה במקום אחד, יא, יעדער איינער וויל תורה וגדולה במקום אחד, יא, וואס זאגט מען אים, יא, ס'איז דא אמאל אזא מין זכיה, א מענטש איז זוכה צו תורה וגדולה, אבער למעשה רוב מענטשן דארפן מאכן א טשויס, דו ווילסט ארבעטן אויף גדולה, איז דא א וועג וואס צו טון, ס'מיינט נישט אז זיין א גוי, קענסט זיין א ערליכע איד, אבער דו וועסט ארבעטן אויף דעם, ווילסט זיין תורה, ארבעט אויף דעם, דו ווילסט זיין אויף איין חתונה קענסט נישט זיין אויף די אנדערע חתונה עס איז זייער שווער און עס איז א גרויסע זאך עס איז א גרויסע צער ווען א מענטש כאפט דאס און כ'ווייס נישט וויפיל מענטשן האבן שוין געכאפט דאס אז די ערשטע פוינט איז דאס געווען יעצט קומט די תורה קומט קומט די עבודת השם קומט עפעס א הוראה יציאת מצרים און ס'זאגט ס'דא צוויי וועגן וואס ער קען זאגן דאס איז וואס איך וויל מסביר זיין די ערשטע זאך קען ער זאגן יא ביסט טאקע גערעכט דו ביסט נאר אין איין גבול דיין גבול איז, כדי זאלסט קענען האבן לחם לאכול, מיר האבן גערעדט וועגן יראה אדער צמצום, וואס איז מידת הפרנסה, וואס איז אמת'דיג די גרעסטע צמצום, די גרעסטע גבול וואס רוב מענטשן זענען אין, דו ווילסט האבן ברויט אויפן טיש דארפסטו ארבעטן אַכט שעה א טאג, דאס איז א גבול נישט אנקדעטן מוסר, דאס איז אסאך א גרעסערע צמצום ווי די איסור אז פון מקריב זיין קרבנות איבעראל, יא? וואס זאגט מען אים, די ערשטע זאך וואס זאגט מען אים, קום אהער, דער אייבערשטער איז איבעראל, בכל מקום אשר אזכר את שמי אבא אליך וברכתיך, נישט קיין שום נפקא מינה, דאס וואס דו דו ארבעטס, א צווייטער לערנט, איינער איז שולחנו, איז גדולה, איינער איז שולחנו תורה, איינער האט בכלל א קליינע שולחן אן ארעמאן האט קוים ברויט לחם צר ומים לחץ, נישט קיין שום נפקא מינה ווי אזוי ס'איז און וואו ס'איז, און צו ער האט געזינדיגט מער צו ער האט געזינדיגט ווייניגער, צו ער האט א גרעסערע שכל צו ער האט א קלענערע שכל, צו ער האט מער געלט צו ער האט ווייניגער געלט, וואס ס'איז, משם יקחך ה' אלקיך, משם. יא, דארט איז דא גאט, דארט איז דא גאט איבעראל, גאט האט נישט קיין נפקא מינה, פאר גאט איז אסאך גרעסער פון די אלע גבולים, די זאך וואס אונז רופן אלוקות, אדער די זאך וואס אונז רופן, דארף שוין אפילו זאגן די ווארט אלוקות, אבער איך וועל יא זאגן, די זאך וואס אונז רופן גוט, די זאך וואס אונז רופן צו זיין א גוטער מענטש, די זאך וואס אונז רופן צו זיין א א מענטש וואס האט עפעס א תכלית אין די לעבן, ס'איז נישט, ס'איז נישט תלוי בכלל אין די אלע, אין די אלע גבולים, ס'איז נישט תלוי בכלל אין די אלע זאכן, ס'איז נישט קיין שום נפקא מינה צו דו ביסט א א איד וואס איז א יושב אוהל, צו דו ביסט א איד וואס איז א. א יששכר זי ע איז אז ווילן צו דו ביסט א בכלל א איד וואס אזוי ווי ער זאגט רשעים ביסט א רשע דיין דיין זאך א רוב טאג ביסטו עוסק אין עבירות ס'איז נישט קיין שום נפקא מינה אין אלע וועגן איז דא בכל מקום אשר אזכיר את שמי ס'איז דא מלא כל הארץ כבודו ס'איז דא איבעראל אין אלע גבולים בלי גבול בלי גבול דאזענט מעטער אין אלע פלעצער איז דא אָדער אין צוויי פֿון אַלע פּלעצער איז דאָ דער זעלבער גאָט, וואָס איך האָב געזאָגט, דער זעלבער גאָט פֿון אתה חוננתּנו, דער זעלבער גאָט פֿון אתה בחרתּנו, דער זעלבער גאָט פֿון זונטיק, דער זעלבער גאָט פֿון שבת, דער זעלבער גאָט פֿון יום-כּיפּור, דער זעלבער גאָט, דאָזנט מעטער, ס'איז נישטאָ קיין שום נפֿקא מינה. דאָס איז דער ערשטער, דאָס איז אַ גרויסער גילוי, דאָס איז דער ערשטער שלב למעשה, דער ערשטער פּשוטער וועג פֿון זאָגן, השם אחד, ס'איז איבעראל דא די זעלבע גאט, און ס'איז ממש נישט קיין נפקא מינה, ס'איז ממש נישט קיין נפקא מינה צו א מענטש איז סטאק אין די סטאק און איז נישט סטאק, צו ער איז מער אביסל מער בהרחבה צו ער איז בצר לך, נישט קיין שום נפקא מינה. למעשה, די די וועג קען מען רופן אזוי ווי חינם, קען זיין אזוי ווי ער זאגט דער נביא, פארוואס מוטשעסטו זיך? הוי כל צמא לכו למים, ס'איז דא דא וואסער, וואסער איז פרי, דאס איז די מידה, די בחינה פון וואסער על פי רוב, חוץ פאר ס'זענען געקומען וואסער קאמפאניס און אונז טשארזשן געלט, וואסער איז פרי, גייטס אין די ים, ס'איז דא גענוג וואסער פאר די גאנצע וועלט צו טרינקען, ענק מוטשען זיך, ענק קויפן, וואס זאגט ער, למה תשקלו כסף בלא לחם, ענק מוטשען זיך, ענק צאלן געלט, ענק זענען סטאק אין גבולים, ענק האבן נישט די זאך וואס איז פרי, ס'הייסט, דו מוטשעסט זיך צו מאכן געלט, יא, ביסט גערעכט, געלט קאסט געלט, אבער גאט, די מים וואס איך זאל זאגן מים הייסט תורה אדער מים הייסט די נחמות השם די הוויה וואס ליגט איבעראל ס'איז בחינם דו שטייסט אין א ים פון פון געטליכקייט דו שטייסט אין א ים וואו דו ביסט איז גאט און דו מוטשעסט זיך דיין פאוקוס איז נאר אויף די זאך וואס קאסט געלט דיין פאוקוס איז נאר אויף די חלק וואס איז דער גבול און דאס איז טאקע א חלק אבער ס'איז גארנישט דו ביסט אזוי ווי דו ביסט איינער וואס ער שרייט ער האט נישט קיין וואסער

יעצט אבער איז דא נאך א טיפערע זאך אין די אמת'דיגן אופן, אמאל רופט מען עס אז יחודא תתאה איז טיפער פון יחודא עילאה. און וואס מ'זאגט די צווייטע זאך איז אז דאס איז זייער גוט, דאס איז געוואלדיג. אבער דאס למעשה עס האט מפקיע געווען, עס האט אביסל מבטל געווען, עס האט געמאכט אוועק די גבול. עס האט געמאכט אז עס איז דא א זאך וואס איז למעלה מן הגבול, אזוי ווי כ'קען זאגן דו ביסט בכלל, דיין זאך איז בכלל נישט די געלט, דיין זאך איז די גאט, און ממילא צו דו האסט יא געלט צו דו האסט נישט געלט, דו ביסט א פטור פון די גאנצע חורבן בית המקדש, פון די גאנצע יראה, דארפסט מורא האבן פון די גאט וואס ליגט דא, נישט פון די געלט וואס ליגט דא. אבער למעשה, וואס איז די פראבלעם? עס פעלט דא עפעס א זאך, אין אנדערע ווערטער, אין די וועג פון די זאגן, זאגן איז נאכנישט, אמת'דיג אז די אייבערשטער ליגט אין די גבול, דאס איז די גרויסע, דאס דארף ווערן א גרויסע זאך, אנדערע ווערטער, דאס איז גוט אויף שבת, דאס איז גוט ווען מען ארבעט נישט, למעשה, ס'איז א שיינע דרשה וואס איך האב געזאגט, על פי רוב איז עס גוט אויף שבת, אדער ס'איז נישט נאר ס'איז גוט אויף שבת, ס'איז גוט אויף די זמן וואס אינמיטן ביי מנחה איז עס גוט, אבער נאך מנחה גייט מען צוריק אין די ארבעט, און צוריק אין די ארבעט, און ער גייט זיך דערמאנען, הע, די גאנצע ארבעט איז בכלל, ס'א שאד צו פאוקעסן אויף די, למה תשקלו כסף בלא לחם, דו מוטשעסט זיך אויף לחם וואס קאסט געלט, גיי צו די וואסער וואס קאסט נישט קיין געלט, ס'דא געטליכקייט אין דעם, יא, אבער לחם איז דאך אויך האט עפעס, פארוואס זאגסטו מיך אז וואסער איז פרי און פארוואס מוטשע איך זיך אויף די לחם, און וואס איז לחם? לחם איז עפעס גארנישט? די פרנסה אליינס וואס איך דארף, איך מוטשע זיך דאך אויף פרנסה, ווען ס'וואלט געווען אמת, ווען איך וואלט אמת'דיג געלעבט אין די געלעגן אין די יחודא עילאה אין די פלאץ וואס הייסט הוי כל צמא לכו למים, וואלט נאכנישט געווען קיין פראבלעם, אז איך דארף צוריק גיין ארבעטן וואלט איך געקענט בלייבן דאווענען מנחה, איך הער איך בלייב דאך נישט דאווענען מנחה איך גיי דאך צוריק צו די ארבעט, אין אנדערע ווערטער אין די הסתכלות אין די נארמאלע לעבן אין די נארמאלע לעבן וואס אונז לעבן יא אין גבולים און ס'נישט נאר אין ס'איז נישט נאר אין ארבעט אויב מ'גייט צוריק מיר גייען צוריק גיין זאגן אז די זעלבע זאך אין מצוות איך טו יעצט חנוכה נישט נישט פורים און יעצט איז אלול און נישט תשרי און יעצט איז וכו'. און דאס למעשה איז נאכנישט גענוג, ס'איז נאכנישט גענוג, מען דארף צו צולייגען נאך אסאך א מער ראדיקאלישע שריט, נאך אסאך א מער ראדיקאלישע זאך, און די מער ראדיקאלישע זאך איז צו זאגען אז נישט נאר ס'איז דא אזא מין זאך וואס הייסט אז אלע גבולים זענען אירעלעווענט, וואס איז רעלעווענט איז נאר די מים וואס איז ממלא אנת הוא ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין, ניין, נאך אסאך מער פון דעם, נאך אסאך מער פון דעם וואס זאגט וכל גבולך לאבני חפץ, די גבול אליינס, אין די גבול איז אויכעט דא א גאט. איז דא אזא סארט גאט וואס ער דווקא ליגט אין דעם בית המקדש און כאילו נישט אין א צווייטע פלאץ. אין אנדערע ווערטער, אפילו ווען דו ביסט אין א מצב וואס דו ביסט בצר לך, וואס דו ביסט זאגסט איך בין אין ירושלים, איך פארשטיי נישט אז ס'דא א ווענט, א גרעסערע וועלט, איך בין סטאק, איך איך איך קען נישט, איך בין נאך א נברא, איך בין נאך א מוגבל, איך קען זיך מצמצם זיין, קוים וואס איך קען זיך מצמצם זיין מכוון זיין אויף איין ווארט, איין ווארט, קרישמע קען איך זיך מצמצם זיין, איך קען זיך עפעס ליגן אין אזא הרחבה און א גאס וואס די גאנצע וועלט איז די זעלבע זאך, אלעס איז השוואה אחת, איך קען נישט. זאגט מען דיך א גאנצע פסוק און די אריכות פון די פסוקים און די אלע זאכן זענען אז עס איז פונקט גוט, לא תוסיפו על הדבר ולא תגרעו ממנו, אין אנדערע ווערטער, מען דארף נישט זוכן מער גאט, מען דארף קיינמאל נישט זוכן מער גאט, אפילו נישט מער פון א גבול, יעצט א קליינע, א קליינע שטיקל גאט, א קליינע שטיקל אור אין סוף. אין א גבול, אנדערע ווערטער, כ'האב געלערנט איין מסכתא, איין בלאט גמרא, איין שטיקל, איין שטיקל סדרה אויף וואס כ'בין געווען, איין שטיקל מצוה האב איך געטון, איך האב נישט געטון אלע, כ'האב נישט געטון אלע עבודות, וואס זאגט דער פסוק, פן פן יום וועסטו זאגן, איכה יעבדו הגוים האלה את אלהיהם ואעשה כן גם אני, ס'איז דאך אמור דאס איז די מ' שפאמא, ער זאגט, גוים האבן וועגן פון דינען פון עבודת השם, מען רעדט דאך פון ואעשה כן גם אני זאגט מען מפורש נישט איך גיי דינען די אפגאט, איך וועל דינען די אייבערשטער אין די וועגן. און עס פארשטייט זיך דא אין דעם פראבלעמען, כל תועבת וואס זיי טוען פאר דעם, אבער לאמיר זאגן די גוטע זאכן. זאגט דער פסוק ס'פעלט נישט אויס, פארוואס פעלט עס אויס? עס דארף זיין שמח, ס'דא א זאך וואס הייסט שמח בחלקו, שמח בחלקו טייטש איך דארף נישט אפילו ארויסגיין, איך דארף אפילו זיך נישט מתבונן זיין אין יחודא עילאה כדי צו האבן יחודא עילאה, איך דארף אפילו נישט טראכטן אז גאט איז איבעראל און ער קעירט נישט וועגן די פלאץ, כדי צו האבן גאט איבעראל, דהיינו אין מיין פלאץ, נישט נאר אינדרויסן פון מיין פלאץ ווען איך בין נישט גורס די פלאץ, ווען איך בין נישט גורס די גבול וואס איז דא, אפילו ווען איך בין יא גורס די גבול, אפילו ווען איך זאג גאט איז דא און נישט ערגעץ אנדערש, אפילו ווען איך זאג מען דארף מקריב זיין נאר אין ירושלים, מען טאר נישט גיין אינדרויסן איז פסול, ס'איז גארנישט ווערט, מיט אנדערע ווערטער מוז מען לערנען פון די די דווקא אין ירושלים, די דווקא אין מקום אשר יבחר, די דווקא הישר בעיני ה' אלקיך און נישט הישר בעיניך, וואס די טייטש, און ס'איז אמת'דיג אזוי. הישר בעיניך טייטש די ערשטע שכל הטבעי, די שכל די נארמאלע פשוטע הנחה, פשוטע סברה איז לכאורה פארקערט, איז לכאורה אויב אדער בין איך אין די קוועל אדער בין איך נישט אין די גבול, אדער בין איך סטאק אין מיין מאכן געלט אין מיין איין מסכת, אדער בין איך אין אור אין סוף וואס איז נישט קיין שום מסכת. זאגט דער אייבערשטער יא יא, דאס איז דיין טייטש, אבער איך האב א צווייטע טייטש, איך האב א זאך וואס הייסט הישר בעיני השם, הישר בעיני השם איז אז איך ס'קען זיין פונקט אזויפיל אור אין סוף, ס'קען זיין פונקט אזויפיל די גאנצע גאט אין איין קליינע שטיקל מסכת, אין איין קליינע ירושלים, אין איין מקום אשר יבחר, ווי אין די גאנצע וועלט. דאס איז נישט קיין שום נפקא מינה. און ממילא אין אנדערע ווערטער, מ'דארף בכלל נישט זיך מתבונן זיין אין אור אין סוף, מ'דארף בכלל נישט וויסן פון יחודא עילאה כדי ס'זאל זיין די זעלבע יחודא עילאה, כדי ס'זאל זיין אפשר אפילו א טיפערע, אין אנדערע ווערטער ווייל ס'איז טיפער ווייל ס'איז נישט גורס בכלל די חילוק פון גבול און נישט גבול, און איך זאג יעצט בין איך עוסק איך בין מורא'דיג מצומצם, איך בין מורא'דיג עוסק איך גיי עסן נאר כשר נישט נישט כשר, זאל איך פרעגן איי דו דארפסט דאך אויך די גאט פון די נישט כשר, איך דארף נישט ווייל ס'איז די זעלבע גאט, ס'איז מיר פונקט גענוג, ס'איז מיר טויזנט פראצענט גענוג און אפשר אין א געוויסע זין די גאנצע זאך וואס אונז מאכן א איסור די גאנצע אלע איסורים וואס זאגן דא און נישט דארט. זענען די לימוד אויסצולערנען אז מען דארף נישט גיין דארט, מען דארף נישט ארום ארום פארן אין די גאנצע וועלט אזוי ווי יתרו זאגט די חידושי הרי"ם, יתרו איז ארום געפארן, ס'איז מיין טייטש אין די חידושי הרי"ם, יתרו איז ארום געפארן אין די גאנצע וועלט, ער געוואלט זוכן גאט פון די גאנצע וועלט, לא הניח עבודה זרה שלא עבדה, לא הניח עבודה זרה שלא עבדה טייטש, דאס איז א טעות אין יחודא עילאה, דאס הייסט ער זאגט. איבעראל איז דאך דא עפעס א ניצוץ אלוקי, ס'איז דא עפעס א וועג, עפעס א וועג פון אלוקי וואס איך וויל דאס אויך, דאס איז אזוי ווי א תאווה, כי תאוה נפשך, און אוודאי ס'איז דא א מקום פאר די תאווה, כי תאוה נפשך, זאלסטו זאלסטו עסן בשר, זאלסטו זאלסטו טון אין די וועג וואס מ'דארף דאס טון, אבער מיר פעלט נישט אויס, ס'קען זיין איין גאט, און דארט וועט זיין די מקום אשר יבחר, דארט וועט זיין פונקטליך די גאנצע זאך, דאס הייסט. איך רעד דא וואס דאס הייסט אין די חסידישע שפראך הייסט עס בלי גבול בתוך הגבול דאס הייסט ער איז נישט גורס די חילוק פון גבול בלי גבול ער דארף נישט צוברעכן זיין גבול כדי צו האבן א גבול אדער ווי איך זאג וכל גבולייך לאבני חפץ דאס הייסט נישט נאר אז אין די עולם שלמעלה מהגבולות בין איך בין איך בין איך בין איך סעיף איך בין אויך סעיף אין די עולם שלמטה מהגבולות איך בין אויך סעיף איך בין אויך מלא גאט אין די פלאץ וואס אזוי ווי ס'שטייט כל כלי יוצר עליך לא יצלח פארוואס זאת נחלת עבדי השם ס'הייסט עס איז דא פארשידענע כלים פארשידענע גבולים וואס מען קען וואס מען קען מאכן און און ס'איז דא איין וועג פון זיך ניצל זיין אזוי ווי דער נפש החיים זאגט מען קען זאגן אלץ שמע אלץ השם אחד ממילא די כלים זענען בכלל נישט נוגע און איך קען זאגן אפילו א בעסערע זאך איז ס'גייט, ווייל דעמאלטס איז נישט גענוג גוט, ווייל דאס איז נאר גוט אין עולם האמת, און די לפי דעס תכלית וואס איך דארף דאך לעבן אין די וועלט, זאגט ער ניין, זאת נחלת עבדי השם וצדקתם מאתי, ס'דא א צדק, ס'דא א צדק וואס זאגט אז אפילו בתוך די גבולות דיינע, די כלים וועלן נישט תופס זיין אויף דיך, ווייל דיין כלי איז גענוג, דו האסט איין עבדי השם, וואס הייסט עבדי השם? עבדי השם איז איינער וואס ער פאלגט די הלכה, ער טוט שולחן ערוך, ער האט אויכעט אזא סארט שמירה, אזא סארט פלאץ. ממילא אז אונז האלטן חודש אלול און עס איז א א זמן פון תשובה א זמן פון די אלע זאכן איז דארפן אונז הערן די זעלבע זאך אז מען זאגט אז דא איז א מקום שבעלי תשובה עומדין אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד אנדערע ווערטער וואס אונז זאגן איז אז ווען אונז ווילן תשובה טון אונז ווילן נישט סתם זאגן מען דארף תשובה טון אבוויעסלי מען דארף תשובה טון אונז זענען נישט גענוג גוט.

דו זאגסט מיך אז באופן מופשט און איך זאל נישט קוקן אויף די גאנצע זאך און זיין גוט, יא יא, איך הער, און אפשר זאל איך טאקע טראכטן אזוי אפאר מינוט א יאר, אבער איך וויל א נחמה, נחמה הייסט, און מיר האבן געלערנט די גאנצע דיאלאג פון די נחמה, און שטייט אין אבודרהם אזוי אז יא ס'איז דא אזוי ווי א דיאלאג, ער זאגט נחמו נחמו, זאגט אים זאג דו, ותאמר ציון עזבני ה' און אונז האבן געלערנט עזבני ה' איז די טייטש פון די פלאץ פון די גבול פון די פלאץ וואס ער זאגט וואס זי זאגט אז. און ס'זעט נישט אויס אזוי, אפילו אפילו ס'גייט מיך גוט איז נאך אלץ אזוי, איז דא אזויווי א תירוץ אויף דעם, איז דער תירוץ עניה סוערה לא נוחמה הנה אנכי וכו', אנדערע ווערטער, ס'איז נישט גענוג די נחמה, די ערשטע נחמה וואס איז נחמו נחמו עמי, יא, נחמו למעלה נחמו למטה נחמו, יא, קודם שנברא עולם נחמו אחר שנברא עולם, דאס איז זייער שיין, אבער נאכדעם איז דא אויף דעם א שאלה וואס זאגט, לא עזבני ה', יא יא ס'איז זייער גוט, אנכי לא אשכחך, ס'איז דא א טיפערע לעוועל וואס הייסט אנכי, וואס איז עצמות אלהות, לא אשכחך, אבער וואס איז מיט די נארמאלע פלאץ, וואס איז די פלאץ וואס איך לעב נארמאל, רוב רוב פון מיינע טעג, רוב פון מיין צייט, בין איך נישט, בין איך אין די אלה, נישט אין אנכי. אויף דעם זאגט עניה סוערה לא נוחמה, זאגט ער, ושמתי שערי יא ושעריך לאבני אקדח וכל גבולך לאבני חפץ אין די שערים אין די לפום שיעורא דיליה אין די אין די קליינע אין די מידות אין די גבולים וואס דו ביסט אין די כל גבולך דארט איז דא א חפץ דארט איז דא אבני חפץ דארט איז דא רצון א כיוון א געוויסע זין א העכערע רצון וואס איז דא אין די למעלה מן הגבול אזוי ווי אונז זאגן אשר יבחר השם אלקיך ס'איז אפילו נישט בתור אשר תבחר אפילו נישט בתור אשר אזכר את שמי ס'איז בתור יבחר להזכיר את שמו לשום שמו שם ס'איז אפילו א העכערע לעוועל ווייל ס'איז בכלל נישט גורס די חילוק פון גבול און בלי גבול און ער זאגט איך גיב דיך א נחמה, איך גיב דיך א חלק לכאן, דאס איז די אמת'דיגע פשט פון תשובה, וואס מען קען הערן און מען הייבט אן זיך כאפן די קרעיזי איידיע כאפט מען אז ס'איז נישט קיין חילוק וועלכע שפראך מען רעדט, דאס הייסט ווען ער זאגט אז די אייבערשטער וויל וויל דיין די חטאים זאלן תשובה טון, נישט נאר די צדיקים זאלן תשובה טון,

און וכל גבולך לאבני חפץ, ווער זאגט ניין? איך רעד נישט, איך האב נישט קיין אהבת ישראל פאר דיין נשמה, איך ווייס נישט בכלל צו ס'איז מקיים די מצוה פון אהבת ישראל ווען מ'האט ליב די אידישע נשמה, אלע מצוות זענען געגעבן געווארן צו א גוף, נישט צו א נשמה. וואס איך האב ליב איז דיך, דיין גוף, דאס הייסט דיין גבול, דיין פרט, נישט דיין מקום שאין תופס בו אבן, נישט די די נשמה וואס איז העכער פון די גוף, די אור מקיף, איך רעד פון די אור פנימי, איך רעד פון די פון די פון דיך, דיך האב איך ליב, און דיך זאג איך. לא נוחמה, דאס איז לא נוחמה, איך דארף, פון דעם זאג איך ויסדתיך, און אויף דעם זאג איך וכל גבולך לאבני חפץ, אויף דעם זאג איך וכל בניך למודי השם, אויף דעם, אויף דעם פונקטליך זאג איך אז איך האב דיך ליב.